האבן שוין געלערנט די פריערדיגע שיעורים ווי צו טונען די גיטארע, וואס איז דאס גיטארע און ווי צו שפילן סאלא. יעצט וויל איך אויסלערנען די בעיסיק דריי אקארדס וואס רוב חסידישע ניגונים וואס אונז קענען, קען מען זיך אליין גיבן הארמאני ווען מען זינגט עס אדער ס'זינגט א קבוצה פון מענטשן. יעצט איז דא נאך א זאך פארדעם וואס איך וועל אייך זאגן וואס דאס איז, דאס איז א קאפא, נארמאל איינער וואס איז א פראפעשענעל דארף עס נישט ניצן, אבער אסאך מאל איז דאס גוט צו נוצן ווייל די גיטאר איז אנגעשטעלט למשל יעצט איז דאס עי עם, יא דאס איז די דאס איז אי יעצט אזוי טאמער איינער מיר זינגט און די אנדערע שפילען א העכערע אין א העכערע סארט סקעיל. וואלט מען געדארפט מאכן אזוי, מען דארף טאקע מאכן, מען דארף זיך אויסלערנען מיט די פינגער צו טאקע לייגן דא, אבער וואס ס'איז א, ס'איז נישט קיין, ס'איז אביסל עבודה קשה שבמקדש. ס'האט, ס'האט כל מיני, כל מיני מעלות אז מען קען עס מאכן אזוי, אבער די וואס קענען נאכנישט, נעמט מען דאס און מען לייגט אים אזוי, און יעצט. די זעלבע סארט וועג ווי אזוי מען לייגט אוועק די פינגערס הערט זיך אויס אבער אויף א העכערע טאמער עס איז געווען פריער אויף עי קען זיך עס יעצט הערן אויף סי אדער אויף די טאמער שפילט מען העכער איז דא די פינגער מאכן די זעלבע יעצט לאמיר צוגיין צו די זאך אליין. איך וועל אייך נישט זאגן קודם כל ווי און וואס און פארוואס. איך וועל קודם כל געבן די דריי זאל קענען אביסל טעסטן צו זיך געבן אליין א הארמאניע. די ערשטע זאך איז די האנט זאל נישט זיין אזוי און נישט אזוי, ס'דארף זיין רונדיג און זאל זיין נאטירילעך, אזוי אז פון קאפ ביז די גיטארע זאל עס פליסן די בליט און זאל נישט וויי טון שפעטער, און אנהייב טוט וויי אלעמען און ס'געדויערט צייט ביז ס'ווערט הארט די הויט, דאס דערשרעק זיך נישט. איז וואס מען לייגט אזוי, דעם פינגער, דעם ערשטן פינגער לייגט מען ביי דא, דאס איז נומער צוויי, אויף די ערשטע פון נומער צוויי, יא? יעצט, ווי בייט דעם פינגער, דעם מיטלסטן דעם אמה לייגט מען דא, צו די פערדע, און דעם דריטן פינגער, נאר מיט דריי פינגערס, לייגט מען דא. האב מיר אזוי, דעם פינגער לייגט מען ביי די צווייטע, דעם פינגער לייגט מען דא ביי די פערדע, און דעם ביי די דריטע, אונטער אים.

שווערער צו אריבער גיין אבער דאס דארף מען מאכן עקסערסייז ווי צו אריבער גיין פון איינע צו די צווייטע איז מיט דעם פינגער גייט מען אראפ דא די ערשטע און מיט די מיט די פינגער די צווייטע גייט מען דא די דריטע דאס הייסט די צווייטע ביי די דריטע סטרונע און מיט די לעצטע מען קען מאכן מיט דעם מען קען מיט דעם ס'איז תלוי ס'איז תלוי אבער גייט מען מיט ביי די צווייטע סטרונע די פערדע. יא, איז אז דארפן מיר מאכן עקסערסייז עקסטער יעדער איינע אליין. און שפעטער מאכן ווי צו אריבער גיין פון איינע צו די צווייטע. מאכן עקסערסייז דאס און שפעטער ווי פון דעם אריבער גיין. יעצט איז דא ווי אזוי ביי די רעכטע האנט צו שפילן, מען קען שפילן כל מיני סארטן, מען קען אזוי ווי איך האב געמאכט, דא אלס אלס צוזאמען, יעצט איז דא נאך א וועג וואס דאס איז איך ווייס נישט ווי מען רופט עס אויף ענגליש אבער פריטא, דאס איז אזוי אזוי ווי אויף א הארפ.

נאך א וועג איז דא ווי צו מאכן באס אקארד. אין באס נעמט מען דעם, די אונטערשטע, אבער נישט די לעצטע, איינע, און גלייך נאך דעם אקארד, באס, אקארד, און די נידעריגע באס. אזוי ווי מ'מאכט ביי א קיבארד, פאם פאם פאם, יא? און ס'איז דא, ס'איז דא נאך כל מיני סארטן וועגן, ס'איז דא די פלאמענקא, ס'איז דא אן א שיר זאכן. האבן מיר געלערנט ווי צו מאכן איינע. אינגאנצן איינע. און איינע באס אקארד. דאס איז די בעיסיקס צו אנהייבן קודם כל אריינגיין אין די וועלט פון די גיטאר. נאך דא נאך גאר גאר גאר אסאך, אבער אז מען האלט שוין דא איז שוין גרינגער צו לערנען שפעטער פון אלעמען און פון וועמען דאס איז. בהצלחה.